בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף ע', מיר הייבן אן דף ע' עמוד א', ביי די נייע פרק, די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המדיר את אשתו מלהנות לו, איינער וואס מאכט א נדר אז זיין פרוי טאר נישט הנאה האבן פון אים, איז וואס געשענט ווען א מענטש מאכט אזא נדר, ער טאר מער נישט געבן קיין מזונות פאר זיין פרוי, ווייל זיין פרוי טאר נישט עסן פון די מזונות, איז רש"י רעדט אויס, אז דאס איז קלאר אז דער נדר איז נישט חל אויף תשמיש, פארוואס? ווייל תשמיש איז ער דאך משועבד צום פרוי, און א נדר קען נישט חל זיין אויף א זאך וואס א מענטש איז משועבד, און נאך מער, אונז האבן שוין געזען אז טאמער א מענטש העט עס זאגן אויף אזא סארט לשון וואס העט יא חל זיין אויף תשמיש, איז האט מען געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו נאך א וואך דארף מען זיך גט'ן צו ביז צוויי וואכן דארף מען זיך גט'ן, אבער נישט פון דעם רעדט די משנה, און מילא דאס איז קלאר אז דער נדר איז נישט חל אויף תשמיש. אבער די שאלה העט זיין, און מ'עט זעהן די גמרא העט זיך שטעלן אויף דעם, איז וויאזוי קען די נדר חל זיין אויף מזונות? מזונות איז דאך אויכעט א שעבוד, און אז ס'איז א שעבוד קען די נדר נישט חל זיין אויף דעם, און דאס וועט מען זעהן אין די גמרא, אבער על כל פנים, איינער וואס מאכט אזא נדר, און נניח טאקע אז ס'איז חל, איז עד שלושים יום, טאמער ער האט געמאכט די נדר ביז דרייסיג טאג, ס'טייטש ער האט געזאגט, אז די נדר זאל זיך ציען דרייסיג טאג, יעמיד פרנס, איז משך די דרייסיג טאג זאל ער שטעלן א פרנס, רש"י טייטשט דא פרנס א שליח, מ'עט זען די גמרא ס'איז נישט פונקט א שליח, אבער על כל פנים מען שטעלט אזא סארט שליח וואס זאל אויסהאלטן זיין פרוי אין די תקופה וואס ער קען נישט, און נאך דרייסיג טאג איז די נדר פאריבער, אבער טאמער יתר מכן, טאמער די נדר איז לענגער פון דרייסיג טאג, דעמאלטס יוציא ויתן כתובה, קען די פרוי זאגן איך האלט נישט דערביי, איך האלט נישט ביים לעבן מיט א פרנס, אדער ביסט מתיר נדר, אז נישט געב מיר א גט און געב מיר די כתובה און זי קען אים צווינגען איר צו גט'ן. זאגט אבער די משנה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט אזוי, בישראל, טאמער דער מענטש האט געמאכט די נדר איז א ישראל, דעמאלטס טאקע חודש אחד יקיים ושניים יוציא ויתן כתובה, איז איין חודש קען נאך די פרוי אויסהאלטן מיטן פרנס, צוויי חדשים איז אזוי ווי מען האט פריערט געזען א גט מיט כתובה, אבער בכהן ווען ס'קומט צו א כהן, וואס די חילוק צווישן א כהן און א ישראל איז א ישראל וואס גט זיין פרוי קען שפעטער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר, א כהן נישט, און מילא ביי א כהן זאגט רבי יהודה די תקופה לענגער, שניים יקיים, טאמער די נדר איז אויף צוויי חדשים, זאגט מען פאר די פרוי האלט אויס מיט א פרנס אויף צוויי חדשים, ושלושה, טאמער טאקע די נדר איז דריי חדשים, יוציא ויתן כתובה דארף ער איר גט'ן מיט א כתובה. זאגט די משנה ווייטער נאך א מחלוקת תנא קמא מיט רבי יהודה, המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות, איינער וואס מאכט א נדר, אז זיין פרוי טאר נישט עסן עפעס א געוויסע סארט פרי, איין מין פרי, מ'רעדט נישט אלע פירות, איין סארט פרי, און ווי רש"י רעדט אויס, מ'וועט זען אין די גמרא, ווי קען א מענטש מאכן א נדר אז יענער זאל נישט טארן עסן א פרי, נאר ס'רעדט זיך אוודאי אז די פרוי האט געמאכט די נדר, און די מאן האט עס מקיים געווען, איז די דין איז, יוציא ויתן כתובה, גט ער איר און ער געבט איר א כתובה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, ס'ווענדט זיך ווייטער א ישראל אדער א כהן, בישראל יום אחד יקיים, שנים יוציא ויתן כתובה, ביי ישראל טאמער די נדר האט נאר חל געווען א טאג מוז ער איר נאכנישט גט'ן, צוויי טעג דארף ער איר גט'ן, ובכהן א טאג לענגער, שנים מקיים, צוויי טאג האלט ער איר, שלושה יוציא ויתן כתובה מער פון דריי טאג געט ער איר א גט און ער דארף איר געבן כתובה, מ'עט זעהן די גמרא וואס איז פשט פון די מחלוקת, ברענגט אונז די משנה נאך א מחלוקת, המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים, איינער וואס מאכט א נדר אז זיין פרוי זאל נישט קענען נוצן עפעס א סארט קישוט, רש"י זאגט אז ס'רעדט זיך פון א בושם, אז זי טאר נישט נוצן א געוויסע סארט פערפיום א געוויסע סארט בושם און ווייטער דא רעדט זיך אויך די מאן קען נישט מאכן אזא סארט נדר נאר ס'מוז זיין ס'רעדט זיך אז די פרוי האט געמאכט די נדר און די מאן האט עס מקיים געווען זאגט די תנא קמא יוציא ויתן כתובה גראד א גט מיט כתובה ר' יוסי אומר ר' יוסי זאגט ס'ווענדט זיך בעניות טאמער מ'רעדט פון א ארעמע פרוי וואס נארמאל ארעמע פרויען נוצן נישט קיין בושם זיי נוצן נישט קיין קישוט און מילא ש דעמאלטס איז נאר שלא נתן קצבה טאמער די נדר האט נישט געהאט קיין קצבה מ'האט נישט געזאגט א צייט ווי לאנג די נדר זאל ציען דעמאלטס איז טאקע די דין יוציא ויתן כתובה, אבער טאמער ס'איז דא א קצבה, די נדר איז אויף א געוויסע זמן, דעמאלטס איז עס נישט די דין יוציא ויתן כתובה, דאס איז ביי ארעמע פרויען, ובעשירות, רייכע פרויען, וואס נוצן יא קישוטים, איז דעמאלטס שלושים יום, טאמער די נדר איז אויף דרייסיג טאג, דארף מען זיך נישט גט'ן מער פון דרייסיג טאג, דעמאלטס איז יוציא ויתן כתובה, און ווייטער מ'עט זען די גמרא פונקט וואס די מחלוקת, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא פרעגט אויף די ערשטע דין פון די משנה, ס'איז משמע פון די משנה אז א מענטש מאכט א נדר, אז די פרוי טאר נישט עסן פון זיין מזונות איז מדיר הנאה מאשתו איז די נדר חל, פרעגט די גמרא וויאזוי קען עס חל זיין, וכיוון דמשועבד לה, היות וואס די מאן איז משועבד אויסצוהאלטן די פרוי, היכי מצי מדיר לה, וויאזוי קען ער מאכן אזא סארט נדר, כל כמיניה דמפקע לה לשעבודה, האט ער דען א כח צו מפקיע זיין א שעבוד, והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה וואס אונז האמיר שוין געזען א משנה אין נדרים, אז טאמער א פרוי מאכט א נדר, קונם שאיני עושה לפיך, זי מאכט א נדר אז די מאן טאר נישט נהנה זיין פון איר מעשי ידיים, זאגט דארט די משנה קלאר, אינו צריך להפר, אז די מאן דארף נישט מפר זיין די נדר, פארוואס? אלמא וואס זעהן מיר דא? אז כיוון דמשעבדא ליה, היות וואס איר מעשי ידיים זענען דאך משועבד צום מאן, איז לאו כל כמינה דמפקע ליה לשעבודיה, קען זי נישט מאכן א נדר אויף דעם ווייל ס'איז משועבד צום מאן, און מילא די נדר נישט חל, פארדעם דארף מען עס נישט מפר זיין, איז די זעלבע זאך דא, הכא נמי דא אויך, כיוון דמשועבד לה, היות וואס די מאן איז משועבד אויסצוהאלטן זיין פרוי, לאו כל כמיניה דמפקע לה לשעבודה, קען ער נישט מפקיע זיין די שעבוד, און די נדר קען נישט חל זיין. אלא נאר, ענטפערט די גמרא, מתוך שיכול לומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך, פשט זאגט די גמרא, א מאן האט א רעכט צו זאגן פארן פרוי, איך האלט דיך נישט ביים אויסהאלטן, דו ארבעטסט, דו מאכסט געלט, האלט דיך אליין אויס, און מילא היות וואס א מאן האט א כח דאס צו זאגן פאר זיין פרוי, איז נעשה כאומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך, איז אפילו ווען א מאן האט עס נישט געזאגט פארן פרוי, אבער היות ער האט א כח דאס צו זאגן, איז כאילו ער האט עס געזאגט, און ווען ער וואלט עס ווען געזאגט, איז פשט ער ווערט אויס משועבד איר אויסצוהאלטן, און דעמאלטס אוודאי קען ער מאכן די נדר, ווייל דעמאלטס איז פשט ער איז מער נישט משועבד. פרעגט אבער די גמרא, איז עס דען אזוי? איז דען דא אזא סארט סברה אז היות וואס ער וואלט עס געקענט זאגן איז כאילו ער האט עס געזאגט? פרעגט די גמרא, ואם איתא להא דרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב, טאמער אונז וועלמיר זאגן ווי רב הונא אמר רב האט געזאגט, אז יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, רב הונא אמר רב האמיר געזען האט דאך געזאגט אז א פרוי קען זאגן פארן מאן, איך האלט נישט ביים ארבעטן פאר דיר, און דו האלט מיך נישט אויס. ס'טייטש, יעצט האט מען געזען אז א מאן קען עס זאגן פארן פרוי, רב הונא אמר רב זאגט אז א פרוי קען עס אויך זאגן פארן מאן. איז אויב אזוי איז שווער אויף די משנה אין נדרים. וואס האט מען געזען אין די משנה נדרים? אז טאמער א פרוי זאגט קונם שאני עושה לפיך, זי מאכט א נדר אז די מאן טאר נישט הנאה האבן פון די מעשי ידיים, דארף די מאן נישט מיפר זיין פארוואס? ווייל די מעשי ידיים זענען סייווי משועבד פאר אים. פרעגט די גמרא פארוואס? קונם שאני עושה לפיך, אמאי אינו צריך להפר, פארוואס זאל די מאן נישט דארפן מיפר זיין? לימא, זאל מען זאגן מתוך שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, נעשה כמי שאומרת לו איני ניזונת ואיני עושה. פשט, טאמער ביסט גערעכט אז אפילו א מענטש זאגט נישט עפעס איז כאילו ער האט עס געזאגט, זאגט דארט די זעלבע זאך, אז א פרוי וואס מאכט א נדר אז די מאן עט נישט הנאה האבן פון די מעשי ידיים, איז כאילו זי האט געזאגט איני ניזונת ואיני עושה, וואס ביי אזא ציור ווען א פרוי זאגט טאקע איני ניזונת ואיני עושה, אוודאי קען זי מאכן א נדר אויף די מעשי ידיים. און אז מען זעט אז די משנה זאגט נישט אזוי, זעט מען אז ס'איז נישט דא אזא געדאנק. נישט דא אזא ענין אז א מענטש וואלט געקענט זאגן איז כאילו ער האט געזאגט אז דו האסט געזאגט האסטו געזאגט אז נישט נישט איז אויב אזוי די זעלבע זאך דא טאמער די מאן האט נישט קלאר געזאגט פארן פרוי צאי מעשה ידייך במזונותייך איז ער משועבד צו איר מזונות קען ער נישט מאכן א נדר אויף די מזונות אלא נאר זאגט טאקע די גמרא לא תימא נעשה אלא באומר לה צאי מעשה ידייך במזונותייך פשט אין הכי נמי די גאנצע פשעטל וואס מען האט פריערט געמאכט אז א מענטש וואלט געקענט זאגן כאילו ער האט געזאגט ניין אונזער משנה העט מען מוזן טאקע איינזעצן ביי אן אופן וואס ער האט טאקע געזאגט, ביי אן אופן וואס א מענטש האט געזאגט פאר זיין פרוי צאי מעשה ידייך במזונותייך, האלט דיך דיין מעשי ידיים, איך גיי דיך נישט אויסהאלטן, איז פשט ער איז מער נישט משועבד איר אויסצוהאלטן, ביי אזא אופן קען טאקע די נדר חל זיין. איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, פרנס למה לה? וואס דארף מען שטעלן א פרנס? מען דארף שטעלן א פרנס איז משמע ווייל די מאן האלט איר יא אויס, טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט געזאגט פארן פרוי צאי מעשה ידיך במזונותייך, ווער דארף א פרנס? ענטפערט די גמרא, בדלא ספקה, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט טאקע געזאגט פארן פרוי צאי מעשה ידיך במזונותייך, האלט דיך דיין אייגענע מעשה ידיים האלט דיך אליין אויס, אבער די פרוי מאכט נישט גענוג געלט, און טאמער די פרוי מאכט נישט גענוג געלט, אוודאי דארף די מאן משלים זיין דאס וואס פעלט איר, איז אויף די השלמה אויף די איבעריגע געלטער דארט, אויף דעם שטעלט מען א פרנס. פרעגט אבער די גמרא ווייטער, אי בדלא ספקה, טאמער זי מאכט נישט גענוג געלט, הדר קושיא לדוכתיה, איז צוריק שווער אלעס. פשט ווייל אויב אזוי איז די מאן משועבד איר צו געבן דאס ביסל געלט וואס ער דארף איר געבן די איבעריגע געלט, און אויף א שעבוד קען מען נישט מאכן א נדר. אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי אזוי, במספקת לדברים גדולים, ואינה מספקת לדברים קטנים, זי האט גענוג געלט אויף די גרויסע זאכן, אויף פלייש מיט וויין מיט ברויט אויף גרויסע זאכן אבער אויף קליינעקייטן אויף מיני מתיקה אויף דעם האט זי נישט קיין געלט איז אויף די קליינעקייטן שטעלט מען א פרנס פרעגט אבער די גמרא וואס האסטו מיר געענטפערט דא הני דברים קטנים די קליינעקייטן היכי דמי פון וואס רעדסטו אי דרגילה בהו טאמער זי איז צוגעוואוינט דאס צו עסן הא רגילה בהו איז זי דאך צוגעוואוינט, פשט איז די מאן מחיוב איר דאס צו געבן, און אז ער איז מחיוב דאס צו געבן איז פשט ס'איז דא א שעבוד, און אז ס'איז דא א שעבוד קען מען נישט מאכן א נדר אויף דעם, ווייטער ואי לא רגילה בהו, טאמער איז זי נישט צוגעוואוינט דאס צו עסן, דארף די מאן איר עס נישט געבן, און אז ער דארף איר עס נישט געבן איז פרנס למה לי, וואס דארף מען א פרנס, פשט די משנה שטימט נישט ממה נפשך. זאגט די גמרא א אינטערסאנטע תירוץ, זאגט די גמרא לא צריכה דרגילה בבי נשא, וקא מגלגלא בהדיה, פשט אזוי, אונזער משנה רעדט זיך, ביי א פרוי וואס איז א בעסערישע פרוי, זי קומט פון א בעסערישע שטוב, און זי האט חתונה געהאט מיט א פשוטערע מאן, וואס אונז האבן שוין געזען די דין איז אז ווען א פרוי האט חתונה איז עולה עמו ואינה יורדת עמו, די מאן דארף צושטעלן פארן פרוי אלע זאכן וואס זי איז צוגעוואוינט פון די היים, איז לאמיר זאגן נארמאל עסט א פרוי א וואך הונדערט דאלער, זי איז צוגעוואוינט צו עסן הונדערט צוואַנציק דאלער א וואך, מער ווי נארמאל, אבער די פרוי ווייסט אז איר מאן איז נישט די דרגה, ער איז א פשוטערע מענטש, זאגט די פרוי פארן מאן, איך בין מוותר אויף די איבעריגע צוואנציג דאלער וואס קאסט די עסן, ס'איז מיר ענדערש צו זיצן מיט דיר און עסן צוזאמען מיט דיר, געשמאק, פשוטערע סעודות, ווי איידער די בעסערע זאכן דו זאלסט זיך דארפן מוטשענען פאר די איבעריגע צוואנציג דאלער, לאז אפ. יעצט חוץ פון דעם, מען רעדט דא אויך פון א פרוי, וואס פארדינט אליין הונדערט דאלער א וואך, זי פארדינט פונקט הונדערט דאלער א וואך, און מעשה ידיים גייט פארן מאן, די מאן שטעלט איר צו מזונות אלס א מחיה, און מילא ביי אזא סארט ציור, וואס וועט זיין ווען די מאן מאכט א נדר ער זאגט איר, צאי מעשה ידיך במזונותיך האלט דיך דיין מעשה ידיים, און איך גיב דיך מער נישט קיין מזונות, און ער מאכט א נדר, איז אוודאי די נדר חל, ווייל ווען טאקע זי וואלט געגעסן הונדערט צוואַנציק דאלער א וואך, און איר מעשה ידיים איז נאר הונדערט, דעמאלט. געזאגט, אפילו נאכדעם וואס די מאן זאגט איר צאי מעשה ידיך במזונותיך, קען זי זיך אליין צאלן די הונדערט, אבער די מאן וועט נאך אלץ דארפן צו צאלן צוואנציג, און מילא קען די מאן נישט מאכן א נדר ווייל ער איז משועבד צוואנציג דאלער א וואך, אבער דא, היות וואס זי האט מוותר געווען אויף די איבעריגע צוואנציג, קען ער זאגן צאי מעשה ידיך במזונותיך, זי קען זיך אליין אויסהאלטן מיט די הונדערט, די מאן איז איר גארנישט משועבד, און מילא די נדר אוודאי חל זיין. אבער וואס? יעצט האט זיך אלעס געטוישט, ווייל דאמרה ליה, יעצט זאגט די פרוי פארן מאן, עד האידנא, דלא אדרתן גלגילנא בהדך, ווילאנג דו האסט נישט געמאכט די נדר, וואס אונז האבן געגעסן נאכטמאל צוזאמען, האב איך מסכים געווען צו עסן נאר הונדערט דאלער א וואך, אבער השתא דאדרתן, יעצט נאכן נדר, אז איך קען מער נישט עסן מיט דיר, איך קען מער נישט הנאה האבן פון דיר, לא מצינא דאיגלגל בהדך, האלט איך מער נישט ביים זיצן עסן מיט דיר די פשוט'ע עסן, יעצט שטעל מיר צו די איבעריגע צוואנציג דאלער, פשט פריערט איז די מאן טאקע נישט געווען משועבד די צוואנציג דאלער האט די נדר חל געווען, אבער יעצט האט זיך אנגעהויבן א נייע חיוב פון צוואנציג דאלער, איז אויף דעם שטעלט מען א פרנס. פרעגט די גמרא דרך אגב, ומאי שנא עד שלושים יום? איז אויב אזוי פארוואס טאקע נאר ביז דרייסיג טאג פארוואס נאך דרייסיג טאג וואס ס'איז דא א פרנס קען די פרוי פארלאנגען א גט, ענטפערט די גמרא ווייל עד שלושים יום לא שמעי בה אינשי ולא זילא בה מילתא, ביז דרייסיג טאג הערט קיינער נישט פון דעם ס'ווערט נישט קיין מצב, איז נישט קיין זלזול פארן פרוי, טפי מער פון דרייסיג טאג, שמעי בה אינשי הערן שוין מענטשן אז די מאן האט געמאכט א נדר און די ווייב טאר נישט הנאה האבן פון דעם, מען הערט שוין ס'ווערט א מצב, וזילא בה מילתא ס'א זלזול פאר איר, און ממילא קען זי אים צווינגען איר צו גט'ן. דאס איז איין תירוץ אין די גמרא צו פארשטיין וויאזוי די נדר קען חל זיין אויף א זאך וואס איז משועבד, איבעית אימא זאגט יעצט די גמרא אן אנדערע תירוץ, שהדירה כשהיא ארוסה, אז די משנה רעדט זיך ווען ער האט געמאכט א נדר ווען ס'איז נאר געווען אן ארוסה ס'איז נאך נישט געווען קיין חתונה, איז ביי אן ארוסה נישטא קיין חיוב מזונות, קען עס חל זיין. פרעגט אבער די גמרא, ארוסה מי אית לה מזוני? זי האט דאך טאקע נישט קיין מזונות, און אז זי האט נישט קיין מזונות וואס דארף מען שטעלן א פרנס? ענטפערט די גמרא, שהגיע הזמן ולא נישאו, אז ס'איז אנגעקומען די יאר און מען האט נאך נישט חתונה געהאט, דתנן, אזוי ווי מען האט געלערנט הגיע הזמן ולא נישאו, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, האט מען דאך געזען אז ווען ס'קומט א יאר טאמער די מאן האט נישט חתונה געהאט דארף ער איר אנהייבן צו געבן מזונות, איז אויף די מזונות קען אוודאי די נדר חל זיין, ווייל די מזונות איז נישט ממש א שעבוד, ס'איז נאר א דרבנן'דיגע חיוב און א נדר איז דאך דאורייתא, קען עס חל זיין אויף די מזונות, אזוי זאגט רשי, אנדערע ראשונים קריגן זיך, זיי טענה'ן אז אלע אנדערע מזונות איז אויך נאר דרבנן. אבער רשי לערנט אזוי פשט, פרעגט אבער די גמרא, ומאי שנא עד שלושים יום, אויב אזוי פארוואס טאקע קען מען נאר שטעלן א פרנס אויף דרייסיג טאג, פשט אזוי, פריערט האט מען געענטפערט אז מען קען נאר שטעלן א פרנס דרייסיג טאג ווייל מער פון דרייסיג טאג איז עס א זילותא פארן פרוי, די גאנצע שטאט האלט מיט אז די מאן און די פרוי הרג'ן זיך ארום זיי עסן נישט צוזאמען, איז א מצב, אבער טאמער מען רעדט פון אן ארוסה, איז קיינער האלט נישט מיט אז די ארוס האט געמאכט אזא סארט נדר, ווייל זיי עסן סתם אזוי נישט צוזאמען, און פארוואס נאך דרייסיג טאג קען זי פארלאנגען א גט, ענטפערט די גמרא, ווייל עד שלושים יום, עביד שליח שליחותיה, ביז דרייסיג טאג געבט טאקע די פרנס, טפי לא עביד שליח שליחותיה, מער פון דרייסיג טאג טוט שוין די שליח נישט זיין שליחות, פשט ס'א גרויסע טרחה מ'עט באלד זען ס'איז נישט ממש א שליח, די פרנס ווערט פויל נאך דרייסיג טאג, עט ער איר מער נישט געבן קיין מזונות, און דערפאר קען די פרוי פארלאנגען א גט. ואיבעית אימא, זאגט די גמרא נאך א תירוץ צו פארענטפערן די משנה, וויאזוי קען די נדר חל זיין אויף מזונות מזונות איז דאך א שעבוד, זאגט די גמרא כשהדירה כשהיא ארוסה ונישאת, אז ער האט געמאכט די נדר ווען זי איז נאך געווען אן ארוסה, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין חיוב מזונות האט די נדר חל געווען, יעצט האבן זיי חתונה געהאט, יעצט דארף ער איר אויסהאלטן מיט א פרנס ביז דרייסיג טאג און אז נישט קען זי בעטן א גט מיט כתובה, פרעגט די גמרא, נישאת, הא סברה וקיבלה, וואס פשט זיי האבן חתונה געהאט, טאמער זיי האבן חתונה געהאט איז א סימן אז די פרוי האט געוואוסט פון דעם, און פון דעסטוועגן האט זי מסכים געווען חתונה צו האבן מיט א מאן וואס האט געמאכט אזא סארט נדר, איז אז זי האט מסכים געווען איז פשט זי האט מוחל געווען אויף די מזונות, וויאזוי קען זי פארלאנגען א גט? ענטפערט די גמרא ווייל דאמרה, די פרוי קען טענה'ן, כסבורה אני שאני יכולה לקבל, עכשיו אין אני יכולה לקבל, איך האב געמיינט פארן חתונה אז כ'קעל נישט כ'קען נישט שטיין ביי די נדר, כ'גיי קענען חתונה האבן די מאן וועט מיר נישט אויסהאלטן כ'על זיך אן עצה געבן אזוי האב איך געמיינט, יעצט זעה איך אז ס'איז זייער שווער, איך צי צוריק כ'וויל א גט, פרעגט אבער די גמרא, איז דען געהערט געווארן אזא זאך? אימר דאמרינן הכי גבי מומין, גבי מומין מיר'ן זעהן די משנה דף עין זיין, איז דא טאקע אזא געדאנק אז א פרוי האט חתונה מיט א מוכה שחין, ווייל זי מיינט אז זי קען און שפעטער זאגט זי אז זי איז פארמיאוסט, קען זי פארלאנגען א גט, אבער לענין מזוני מי אמרינן הכי, ווען עס קומט צו מזונות קען דען א פרוי אזוי זאגן? די פרוי האט זעהר גוט געוואוסט אז נארמאל קען א פרוי נישט לעבן נארמאל אן קיין מזונות, און אז פון דעסטוועגן האט זי מסכים געווען חתונה צו האבן, איז א סימן זי האט מוותר געווען זי האט מוחל געווען, און וויאזוי קען זי יעצט דערנאך פארלאנגען א גט? אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, מחוורתא כדשנינן מעיקרא, מען דארף אוודאי ענטפערן ווי די ערשטע צוויי תירוצים. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, עד שלושים יום יעמיד פרנס, אז מען שטעלט א פרנס ביז דרייסיג טאג, פרעגט די גמרא, ופרנס לאו שליחותיה קעביד? כ'פארשטיי נישט, א מאן האט געמאכט א נדר אז די פרוי גייט נישט נהנה זיין פון אים, איז וואס יעצט נעמט ער א שליח, די שליח זאל מהנה זיין זיין פרוי, שליח של אדם כמותו, וואס איז א חילוק צו די מאן צו די שליח, וויאזוי קען מען נעמען א שליח אז מען האט געמאכט א נדר, אמר רב הונא, ענטפערט טאקע רב הונא, אז ס'רעדט זיך נישט אז די מאן האט גענומען א שליח א פרנס, נאר ס'רעדט זיך ביי אן אופן באומר, די מאן האט געזאגט כל הזן אינו מפסיד, ער איז געגאנגען אין בית מדרש, ער האט אויסגעקלאפט אין בית מדרש, אז ווער ס'עט געבן פאר מיין ווייב צו עסן, ער וועט נישט דערלייגן אזא סארט לשון האט ער געזאגט, פשט ער האט קיינמאל נישט ממנה געווען א שליח, נאר א צווייטער קען זאגן קען אליין פארשטיין אז אוודאי איך וועל אויסהאלטן זיין פרוי און די מאן וועט מיר צוריק צאלן ער פארשטייט עס אליין פון זיינע ווערטער, אבער היות ער האט נישט ממנה געווען קיין שליח איז דאס נישט קיין פראבלעם, פרעגט אבער די גמרא אזוי ס'איז נישט קיין פראבלעם, וכי אמר הכי לאו שליחותיה קעביד אז איינער עה אויס דריקט זיך אויס מיט אזא סארט לשון איז דאס נישט א בחינה פון ממנה געווען א שליח, והתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין גיטין, מי שהיה מושלך בבור, איינער וואס איז געווען אין א גריב און האט מורא געהאט ער וועט דארט שטארבן און ער טרעפט זיך נישט די וועג ארויס, ואמר, און ער רופט זיך אויס, ער רופט אויס אזוי הויעך, כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו, ווער ס'הערט די קול, זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי. הרי אלו איז טאמער ס'איז אריבער דארט פונקט צוויי מענטשן, יכתבו ויתנו קענען זיי שרייבן די גט און געבן פאר די פרוי. און וואס זעהן מיר דא? אז אפילו די מאן האט זיי נישט ממנה געווען אלץ שליחים, אבער היות ער האט אויסגעקלאפט, ער האט אויסגערופן אז ווער ס'הערט זאל טון די שליחות, הייסן זיי שלוחים, איז לכאורה די זעלבע זאך דא, ווען א מענטש קלאפט אויס אין בית מדרש כל הזן אינו מפסיד, איז אויך כאילו ער האט ממנה געווען שלוחים, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין פארגלייך, הכי השתא, התם קאמר יכתוב, דארט זאגט די מאן קלאר דער וואס איז אין די גרוב שרייט ארויס ווער ס'הערט זאל שרייבן א גט פשט איז ממנה א שליח אפילו ער ווייסט נישט ווער ס'איז, אבער ער זאגט קלאר א ציווי שרייבטס א גט, הכא אבער דא מי קאמר יזון, ער האט נישט אויסגעקלאפט אין בית מדרש איינער זאל אויסהאלטן די פרוי, ער האט געזאגט כל הזן קאמר איינער וואס וועט אויסהאלטן וועט נישט דערלייגן, אזא סארט לשון הייסט אוודאי נישט ממנה געווען א שליח, פרעגט אבער די גמרא אזוי, והא אמר רב אמי, רב אמי האט געזאגט אז בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד, אז ס'איז דא אן איסור שבת פון אמירה לעכו"ם מ'טאר נישט זאגן פאר א גוי צו טון א מלאכה, אבער ווען ס'קומט צו א פייער האבן חזל מתיר געווען א מענטש זאל גיין צו גוים און זאגן ווער ס'וועט אויסלעשן די פייער עט נישט דערלייגן און די גוי קען אליין פארשטיין אז ער וויל מ'זאל אויסלעשן די פייער פארוואס ווייל חזל האבן חושש געווען א מענטש איז דאך בהול ווען ס'קומט צו זיין געלט אז אלעס ווערט פארברענט קען זיין א חשש אז ער וועט עס אליין אויסלעשן האט מען מתיר געווען צו זאגן אזא סארט לשון איז משמע אז דווקא דא בדליקה דא האט מען מתיר געווען אבער למעוטי מאי ווי קען מען נישט נוצן אזא סארט לשון לאו למעוטי כהאי גוונא, לכאורה קומט עס ממעט זיין אלע אנדערע פלעצער, אז ביי אלע אנדערע פלעצער ווען מען דרוקט זיך אויס מיט אזא לשון איז כאילו מען האט ממנה געווען א שליח, זאגט די גמרא לא, דער מיעוט פון כל המכבה אז דווקא ביי דליקה איז למעוטי שאר איסורים דשבת, ביי אנדערע איסורים פון שבת וואס שבת איז זייער הארב דארט קען מען זיך נישט באנוצן מיט אזא סארט לשון ווען מען רעדט צו א גוי, נאר ביי דליקה נאר ביי א פייער, ווייל ווען עס קומט צו א פייער האבן חזל חושש געווען א מענטש וועט עס אליין אויסלעשן, אבער אוודאי ביי אנדערע פלעצער אזוי ווי דא אז איינער דארף אויסהאלטן די פרוי און האט געמאכט א נדר, אוודאי קען ער זיך אויסדרוקן מיט א לשון כל הזן אינו מפסיד, און ס'הייסט נישט אז ער האט עובר געווען אויף זיין נדר. מתיב רבה, פרעגט רבה א קשיא פון א משנה נדרים, שטייט אין די משנה, המודר הנאה מחבירו, צ ש לאמיר זאגן שמעון איז מודר הנאה פון ראובן, ער טאר נישט הנאה האבן פון ראובן'ס נכסים, אבער ואין לו מה יאכל, שמעון האט נישט פון וואס צו עסן, ער האט נעבעך נישט קיין עסן, און ראובן האט רחמנות אויף אים, ער וויל אים אויסהאלטן, אבער ער קען דאך נישט, דא א נדר, און וואס זאל ער טון? זאגט די משנה אן עצה, ילך אצל חנווני הרגיל אצלו, זאל ראובן גיין צו א געשעפטסמאן וואס ער איז היימיש מיט אים, וואס דער געשעפטסמאן געטרויט אים, זיי טרויען זיך איינער די אנדערע, ויאמר לו, און ראובן זאל זאגן פארן געשעפטסמאן, איש פלוני מודר הנאה ממני, שמעון איז מודר הנאה פון מיר, ואיני יודע מה אעשה לו, איך ווייס נישט וויאזוי אים צו העלפן, אזוי זאל ראובן זאגן פארן חנווני, און דער חנווני עט פארשטיין דער רמז, איז הוא נותן לו, דער חנווני עט געבן פאר שמעון צו עסן, ובא ונוטל מזה, און שפעטער עט ער גיין צו ראובן און צוריק בעטן געלט, קומט אויס ראובן האט נישט עובר געווען אויפן נדר, ער האט גארנישט געגעבן פאר שמעון, און דער חנווני האט געמאכט דא דער פאטענט, איז לכאורה משמע זאגט רבה, אז הכי דשרי, אויף אזא אופן מעג מען, אבל כל הזן אינו מפסיד לא, אבער סתם גיין אויסקלאפן אין בית מדרש כל הזן אינו מפסיד, דאס איז ממש כאילו וואס מען האט געמאכט א שליח, אזוי לכאורה משמע, זאגט די גמרא ניין. לא מיבעיא קאמר, פשט אזוי, לא מיבעיא כל הזן אינו מפסיד, דלעלמא קאמר, נישט נאר אז מען מעג גיין אויסקלאפן אין בית מדרש און זאגן כל הזן אינו מפסיד, ווייל מען רעדט דאך נישט צו קיינעם פערזענליך, מען קלאפט דאך אויס אין בית מדרש אויפן בימה און מען רעדט נישט צו קיינעם, איז אוודאי ביי אזא אופן מעג מען, אבל האי, אבער גיין צו א חנווני, כיוון דרגיל אצלו וקאזיל קאמר ליה, היות וואס דער מענטש איז דאך היימיש מיט אים, און ער זאגט אים, איש פלוני מודר הנאה, איך ווייס נישט וואס צו טון, ס'איז ממש משמע אז ער מאכט אים א שליח, איז כמאן דאמר ליה זיל הב ליה את דמי, איז דא איז עס ממש דומה כאילו ער זאגט פארן חנווני גיי געבן געלט, איז אפשר דא וואלט איך געזאגט אז נישט, אז מען טאר נישט, קמשמע לן דאס איז דער חידוש פון די משנה אז דא מעג מען אויך, אבער אוודאי אויסקלאפן אין בית מדרש זאגן כל הזן אינו מפסיד, אוודאי מען מעג. זאגט די גמרא ווייטער, גופא די גמרא ברענגט יעצט די המשך דארט פון די משנה אין נדרים, המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל, הולך אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו, איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו, הוא נותן לו ובא ונוטל מזה. דאס האמיר געזען ביז יעצט. ווייטער זאגט די משנה די גמרא ברענגט די המשך המשנה, ביתו לבנות, לאמיר זאגן שמעון דארף בויען א שטוב ראובן וויל אים העלפן איז דא א נדר מען קען נישט, וגדירו לגדור, אדער א גדר וואס ער דארף בויען, ושדהו לקצור אדער א פעלד וואס מען דארף שניידן, איז הולך אצל פועלים הרגילין אצלו, קען ראובן גיין צו ארבעטערס וואס ער איז היימיש מיט זיי, ואומר להן, און ער זאגט זיי, איש פלוני מודר הנאה ממני, שמעון, נעבעך דארף העלף, ואיני יודע מה אעשה לו, איך ווייס נישט וואס צו טוהן, הן עושין עמו גייען די ארבעטערס און זיי טוהן די ארבעט, און שפעטער ובאין ונוטלין שכרן מזה, גייען זיי אפנעמען געלט ביי ראובן. ברענגט די גמרא ווייטער די המשך המשנה, היו מהלכין בדרך, וואס איז טאמער ראובן און שמעון זענען געגאנגען צוזאמען אונטערוועגנס, ואין עמו מה יאכל און שמעון האט נישט צו עסן, און דא איז נישט דא קיין חנווני אדער א פועל, וואס ראובן קען שוין פון פריערט, וואס ער קען זאגן דו לייג אויס די געלט שפעטער קום צו מיר, נישט דא אזא איינער, וואס טוט מען? איז נותן לאחר, קען ראובן גיין צו א דריטע מענטש, א מענטש וואס ער קען נישט, ער געט אים עסן לשם מתנה, און נאכדעם גייט שמעון והלה נוטל ואוכל ומותר, גייט שמעון און ער נעמט עס כאילו פון יענעם, און ממילא היות וואס ראובן האט עס נישט געגעבן דירעקט פאר שמעון, מעג מען אויף אזא אופן. ואם אין שם אחר, טאמער עס איז נישט דא א דריטע מענטש דארט בכלל, עס איז נאר ראובן און שמעון אליין, איז מניח על גבי הסלע, או על גבי הגדר, קען ער נעמען די עסן לייגן אויף א שטיין אדער אויף עפעס א גדר ואומר, און ער זאגט הרי הן מופקרין לכל מי שיחפוץ ס'הפקר ווער ס'וויל, והלה, און שמעון גייט, נוטל ואוכל ומותר, און ס'איז אויך מותר, ורבי יוסי אוסר, רבי יוסי אסר'ט ביי אזא סארט אופן, זאגט די גמרא אמר רבא, מאי טעמא דרבי יוסי, וואס איז באמת די טעם אז רבי יוסי לאזט נישט מאכן דעם שפיל, ווייל גזירה משום מעשה דבית חורון, אלס א גזירה פון די מעשה דבית חורון, וואס רש"י זאגט, ס'א משנה אין נדרים, וואו שטייט דארט אין די משנה א מעשה אז איינער האט געמאכט א נדר זיין טאטע זאל נישט טארן נהנה זיין פון אים און ער האט חתונה געמאכט ער האט געוואלט די טאטע זאל קומען איז ער געגאנגען צו זיין חבר און געזאגט פאר זיין חבר אז ער איז אים מקנה במתנה א חלק פון זיין פעלד און א חלק פון די סעודה אז כאילו די טאטע עט זיין ביים חבר'ס חלק אזוי האט די טאטע נישט דירעקט הנאה פון אים איז די חבר געגאנגען און מקדיש געווען די חלק וואס ער האט אים געגעבן האט יענער געזאגט איך האב דיר עס נישט געגעבן זאלסט עס מקדיש זיין איך האב דיר געגעבן אז מיין טאטע זאל זיצן דארט, איז חכמים האבן געזען אז די גאנצע זאך איז א שפיל, האבן חכמים דעמאלטס געמאכט א תקנה, אז טאמער איינער געבט א מתנה אויף אזא סארט אופן אז יענער קען עס אפילו נישט מקדיש זיין הייסט עס בכלל נישט קיין מתנה, און מען טאר אזוי נישט טון, איז אלס די גזירה האט ר' יוסי אויך גע'אסר'ט מאכן יעדע סארט הערמה יעדע סארט שפיל ווען ס'קומט צו א נדר, און דערפאר נעמען א שטיקל עסן לייגן אויף א שטיין ווען קיינער נישט דארט און זאגן אז ס'הפקר און יענער זאל עס שפעטער נעמען, דאס האט ר' יוסי גע'אסר'ט.